ברוך השם, מסכת סוכה, דף ל"ו, עמוד א', די ערשטע שורה אויבן. אין דער משנה האט מען געלערנט, נסדק איז געווארן געשפאלטן דער אתרוג, ניקב ער איז געווארן געלעכערט, אז חסר כל שהוא עס פעלט אביסל דורך דעם לעכל, איז דער דין ער איז פסול. ווי עס וועט אבער זיין ניקב ולא חסר כל שהוא אז עס פעלט גארנישט מיט די לעכל איז דער דין אז ס'איז כשר. תנא האט געלערנט עולא בר חנינא האט עולא בר חנינא געלערנט ניקב אז ס'איז געווארן געלעכערט נקב מפולש. א לעכל וואס איז דורך און דורך, איז אפילו ס'איז אינגאנצן פעלט גארנישט, נאר אויב די לעכל גייט דורך און דורך פון איין זייט צו דער אנדערער זייט, איז דעמאלט די דין במשהו, מיט א משהו ווערט שוין געפסל'ט דער אתרוג אפילו עס פעלט גארנישט, ושאינו מפולש, ס'איז אמאל דא א אופן וואס דער לעכל איז נישט מפולש און אויכעט עס פעלט גארנישט און דאך איז עס פסול בכאיסר אז ס'איז אזוי גרויס ווי די מטבע פון אן איסר, ווי קאן זיין אז ס'איז געווארן איינגעקוועטשט מיט א נאגל געווארן אזוי איינגעקוועטשט חסר איז עס נישט און ס'איז נישט דורך און דורך און דאך איז עס פסול פארוואס ווייל עס איז אזוי גרויס כאיסר. מיר ווייסן אזוי ווי עס איז פארהאנען מ'זאל זיין אלע געזונט ביי מענטשען דא קראנקייטן, אזוי איז פארהאנען ביי בהמות אויכעט קראנקייטן, און די זעלבע זאך ביי פרוכטן איז אויך פארהאנען קראנקייטן, ווי אין גמרא בבא מציעא ווערט עס דאך דערמאנט וועגן שדפון וירקון, עס קומט עס ווערט שווארץ פון דער זון און די אנדערע זאכן.

פרעגט די גמרא, מאי קמיבעיא ליה, וועלכע זאך האט ער געפרעגט? אי נקלף, אויב ס'איז געווארן אפגעשיילט ביי א בהמה, אז די ריאה איז גלודה, ס'איז געווארן אפגעשיילט אינגאנצן, איז עס טרפה, און אויף דעם דארף מען דאך נישט פרעגן, תנינא, מ'האמער דאך געלערנט אין די משנה, שטייט דאך שוין אין די משנה, אז אויב נקלף, איז פסול. איז ניסטיג? אויב איז די שאלה ביי אים איז נסדק, ביי בהמה טרעפט מען די טרפות וואס ס'הייסט נסדק, ביי די גרגרת אז ס'איז געווארן געשפאלטן די גאנצע, ס'איז גארנישט נישט איבערגעבליבן קיין איין טבעת, א קיין איין טבעת איז נישט איבערגעבליבן, און למה איין טבעת למעלה און איין טבעת למטה איז נישט איבערגעבליבן איז עס טרפה. איז דאך אויך תנינא, האבן מיר דאך אויך געלערנט אין דער משנה דעם דין פון נסדק, אי ניקב, תנינא, צי ניקב אז ס'איז געווארן געלעכערט, איז דאס א סימן טריפה ביי א בהמה, למשל ניקב קרום של מוח איז טריפה, תנינא, האבן מיר דאך אין דער משנה געלערנט דעם דין אז אמאל איז פארהאנען א ניקב וואס איז כשר און אמאל איז פארהאנען א ניקב וואס איז פסול, וואזשע פרעגט ער די זאכן א שאלה? ענטפערט די גמרא, כי קא מיבעיא ליה ווען האט ער די שאלה כדעולא, א זאך וואס עולא זאגט וואס דאס ווערט נישט דערמאנט אין די משנה, כדעולא אמר רבי יוחנן, די זאך וואס עולא האט געזאגט פון רבי יוחנן, ריאה שנשפכה כקיתון, די ריאה איז דאך אינעווייניג אין די ריאה אין יעדן אונה איז דאך פארהאנען דארט אינעווייניג, בלוט, אבער די בלוט איז נישט א גיסעדיגע בלוט, די בלוט איז אזוי ווי ווען מען זאגט פארהארטעוועט, איז אויב צוליב א קראנקהייט גיסט זיך די פלייש וואס אינעווייניג אין די קרום גיסט זיך כקיתון ווי א קריגל אזוי ווי עס גיסט זיך א קריגל וואסער, כשרה, איז נאך אלץ די ריאה כשר, ווייל ס'וועט זיך נאך אויסהיילן. ואמר רבא, האט רבא געזאגט, והוא, ווען איז דאס גערעדט געווארן? דקיימא סימפונא. אז ס'איז נאך געבליבן סימפונא. די אדערן, די קאנאלן וואס זיי גייען אינעווייניג אין דער אונה, דאס איז גאנץ, דאס איז נישט געווארן פארפוילט. דעמאלט זאגן מיר כאטש נשפכה כקיתון כשרה וואס וועט זיך אויסהיילן הא לא קיימא סימפונא, אויב די אדערן זענען אויך פארפוילט זענען נישט מער גאנץ. טריפה, הכא מאי פרעגט ער ווי איז דא דער דין, אויב ס'איז צוגאנגען און פארפוילט געווארן דער אתרוג אינעווייניג, און די סימפונא פארהאנען, וואס הייסט דא סימפונא? חדרי הזרע, די רומס ווי עס געפינט זיך די די קערנדלעך, ווי איז דער דין צו איז כשר צו נישט? חדרי הזרע ווערט עס אנגערופן, די ערטער וואס, אדער מ'נעמט צום ביישפיל, איר נעמט אן אראנדזש. אן אראנדזש האט דאך אין זיך פליסיגקייט, יא? מען מאכט דאך פון דעם, מען נעמט דאך פון דעם ארויס דזשוס, אבער ווען איר נעמט דעם דעם דעם אראנדזש און איר צעטיילט עס, האט ער פארשידענע טיילן, פארשידענע רומס, אפטיילונגען, איז דא אויך אין דעם אתרוג איז אויך געווען, ווי מען זאגט אינעווייניג איז געווען פארפוילט, הכא מאי. דא אז ס'איז געווארן פארפוילט, אבער די חדרי הזרע דאס וואס געפינט זיך די קערנדלעך דאס איז נאך געבליבן גאנץ, איז מדוע די שאלה, דילמא קען זיין התם הוא, דארטן, דעריבער זאגן מיר ביי א ריאה אז כאטש ס'איז נשפכה כקיתון נאר ווייל קיימי סימפונה איז כשר, דלא שליט בה אוירא. ווייל ס'איז דאך נישט שולט קיין אויר פון דרויסן, אין דעם אויר איז דאך פארהאנען די אלע די אלע קראנקייטן קומט דאך פון די באצילן פון דעם אויר, דעריבער זאגן מיר הדר בריא, וועט א בהמה צוריק ווערן געזונט, דעריבער זאגן מיר אפילו נשפכה כקיתון נאר אויב קיימי סימפונה איז כשר. אבל הכא, דא, דשליט בה אוירא, דא קומט דאך צו דער אויר מן החוץ. ס'איז אפילו דורך דעם דורך דעם שאל עס קומט אריין דאך אויר דעריבער סרוחי מסרחת וועט עס ווערן פארפוילט איז כאטש ביי א בהמה איז דער פאל איז כשר ווייל א בהמה קען זיך דאס אויסהיילן און ביי א אתרוג נישט או דילמא אדער לא שנא. ס'איז נישט קיין חילוק, זאגט די גמרא תא שמע כדי דאס ענטפערן, מיר האבן געלערנט אתרוג אתרוג תפוח סרוח, די גמרא וועט באלד זאגן וואס מען מיינט תפוח און וואס מען מיינט סרוח, ס'איז אן ענין עס איז געווארן פארפוילט, כבוש, כבוש איז די טייטש, ס'איז געווען געווען, ס'איז דא שוין א מחלוקת פון רש"י מיט אנדערע ראשונים, דאס איז דאך נוגע לגבי. איסור והיתר איז עס אויך נוגע כבוש, כבוש הרי כמבושל, רשי טייטשט אומעדום כבוש מיינט מען אז ס'איז געווארן געווייקט אין א שארפע זאך ווי יין אדער חומץ, אבער להלכה טייטשן מיר אז ס'איז געווייקט א מעת לעת אין וואסער הייסט עס שוין כבוש. שלוק, שלוק הייסט אז ס'איז זייער שטארק געקאכט. כושי, ער איז שווארץ ווי א כושי, לבן, ער איז שטארק ווייס, ומנומר, ער האט פלעקן, פסול, איז פסול. אתרוג ככדור, אז דער אתרוג איז כדור, וואס איז דאס כדור? מיר ווייסן אז כדור איז א באל, און תוספות וויל אבער מפרש זיין וואס איז דאס כדור, זאגט תוספות, גיט נאר א קוק אין תוספות, אתרוג ככדור פסול, כלומר וואס עס איז געמאכט כמין כדור של עור, ווי א באל פון לעדער, שמשחקות הבנות בו, די טעכטער שפילן דעם באל, די בנים שפילן נישט דעם באל, זיי דארפן לערנען תורה, אבער די בנות טוען אין דעם שפילן. און ער ברענגט אראפ כדדרשינן דברי חכמים כדרבונות,

אז דעמאלט ווען ס'איז געווען ווי א צווילינג, ס'איז געוואקסן, אריינגעוואקסן איינס אין דעם אנדערן, איז אויך פסול. אתרוג הבוסר, מיר זענען געוואוינט צו טייטשן דאס ווארט בוסר ביי וויינטרויבן, אז ס'איז נאך נישט צייטיג האט מען דאך ס'גייט בוסר, נאכער ווערט עס סמדר, נא, פריער סמדר און נאכער בוסר, איז ווי ביי אלע פירות, איידער ס'איז אינגאנצן צייטיג. ווערט עס אנגערופן בוסר. רש"י זאגט ס'איז אזוי קליין כפול הלבן, ווייס איך נישט ביי וויינטרויבן גיט מען דעם שיעור פול הלבן, און ביי אתרוג אויך דער זעלבער שיעור, איז אתרוג הבוסר, ר' עקיבא פוסל, ר' עקיבא טוט פסל'ען, וחכמים מכשירין, און די חכמים זענען מכשיר. די מחלוקת איז צו בוסר הייסט א פירא, די זעלבע שאלה איז פארהאנען לגבי עורלה, די זעלבע שאלה איז פארהאנען צו דער איסור שביעית צו עס גייט אן שביעית אויף די פירות בוסר. גדלו בדפוס, ווען דער אתרוג איז געוואקסן אויפן בוים, ער איז דאך געווען קליין, האט ער געמאכט ארום דעם אתרוג א פארעם, און דפוס איז דער טייטש א פארעם זאגט דער רש"י, פארעם בלע"ז, און ס'איז געוואקסן אזוי ווי דער פארעם. ווי אזוי דער פארעם איז געווען אזוי קען עס וואקסן, ווי מ'וועט מאכן, ועשאו, ער האט דאס געמאכט כמין בריה אחרת, ס'איז גארנישט נישט גלייך צו קיין אתרוג.

אז ס'איז געווארן פארפוילט אינעווייניג, די אויסנווייניגסטע שאל איז נאך דא, און דאס רעדט זיך אז עס איז נשפך כקיתון, און ס'רעדט זיך אין יעדן פאל אפילו אין אזיין פאל ווען די סימפונות זענען נאך דא, דאך איז עס פסול ווייל ער איז דאך נישט מחלק. איז דאך א ראיה פון דעם אויך אז אתרוג איז נישט גלייך צו ריאה, ביי א ריאה. נשפך כקיתון, און אויב די סימפונות זענען נישט אויסגעמישט איז עס טאקע כשר און דא ניט, איי זאל איך זאגן אז דא מיינט מען אז ס'איז שוין אויסגעמישט, נו דא שטייט דאך סתם, ס'ווערט דאך נישט דערמאנט קיין חילוק שטייט סרוח איז שטענדיג פסול, זאגט די גמרא לא ניין. פון אינעווייניג רעדט מען דא נישט אינגאנצן, אויב אינעווייניג איז פארפוילט קען זיין האט עס דעם זעלבן דין ווי אתרוג, אז אויב די חדרי הזרע זענען נאך גאנץ וועט עס זיין כשר. אידי ואידי סיי תפוח סיי סרוח מיינט מען מבחוץ ולא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא הא דתפח אף על גב דלא סרח אז תפח ס'איז אויפגעבלאזן אפילו ס'איז נישט פארפוילט. תפח וועט דאך טייטשן אויפגעבלאזן, פון דעם וואס ס'איז געווארן פאררעגנט, ס'איז אריינגעזאפט אין זיך רעגן, איז געווארן אויפגעבלאזן. זאגן מיר, כאטש ס'איז נאך נישט פארפוילט, דאך איז עס פסול. הא דסרח, אף על גב דלא תפח, און סרח מיינט מען, ס'איז געווארן פארפוילט, אבער אויפגעבלאזן איז עס נישט געווארן. א צווייטע טייטש זאגט דער רש"י, אז תפוח מיינט מען פארפוילט, און סרוח מיינט מען אז ס'האט א שלעכטן ריח צוליב די ווערעם. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, אתרוג כושי. דער אתרוג איז שווארץ ווי א כושי, פסול איז ער פסול. פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן געלערנט כושי אז דער אתרוג איז כושי, כשר איז ער כשר, דומה לכושי, ער וואקסט ניט אין כוש, אתרוג כושי מיינט מען ער וואקסט אין לאנד כוש, דומה לכושי הייסט ער וואקסט דא נאר איז שווארץ, פסול איז פסול. פארוואס איז דער חילוק? ווייל אויב ער וואקסט ביי אונז, וואס ביי אונז איז א סדר צו וואקסן נישט קיין שווארצע, און עס וואקסט שווארץ, איז זאגט רש"י ווערט עס אנגערופן ווי מען זאגט ווי א פארזעעניש ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך, און ביי אונז אין די משנה איז געשטאנען, אין די ברייתא איז געשטאנען אתרוג כושי פסול.

מיינט מען ס'איז גלייך לכושי ווי עס וואקסט ביי אונז אזוי אן אתרוג וואס איז אין כוש דעמאלטס איז עס נישט נארמאל, ווי איז אבער די שווארצע אתרוגים וואס זיי וואקסן אין כוש, דארט איז דאך די נארמאלקייט זאלן זיין שווארץ איז כשר. רבא אמר רבא זאגט לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, דאס הייסט אזוי אפילו די אתרוגים וואס וואקסן אין כוש, בכלל איז דאס א נארמאלע זאך, דארט זענען זיי שווארץ, אבער נישט אומעדום זענען זיי כשר. הא לן והא להו, די די משנה טוט פסל'ען ביי אונז די משנה דעם אתרוג וואס ער וואקסט אין כוש, ווייל די משנה רעדט זיך לבני ארץ ישראל וואס זיי זענען ווייט פון לאנד כוש. אויג איז אויב איך וועל מתיר זיין פאר זיי א אתרוג הכושי וועט מען קומען מתיר זיין דומה לכושי און דומה לכושי איז דאך פסול ס'איז דאך נישט קיין נארמאלע זאך והא להו די מענטשן וואס זיי וואוינען לעבן לאנד כוש זיי ווייסן דאך אז דער אתרוג קומט פון כוש זיי קען איך מתיר זיין ס'וועט נישט ארויסקומען פון דער זאך קיין מכשול. רש י האבן מיר פריער געלערנט אין דער ברייתא, אתרוג הבוסר, א אתרוג וואס איז נאך נישט אינגאנצן פארטיג, ער איז נאך נישט די געהעריגע גרויס, ווי רש"י האט פריער געזאגט, ער איז אזוי גרויס כפול הלבן. רבי עקיבא פוסל, ר' עקיבא לערנט ס'איז פסול, ווייל כל זמן ס'איז נישט אינגאנצן צייטיג הייסט עס נישט קיין פירה. וחכמים מכשירים, און די חכמים זאגן בוסר הייסט אויך א פירה, אזוי האב איך געלערנט פשט אין די הוה אמינא. אמר רבה, זאגט רבה, רבי עקיבא, ר' עקיבא וואס ער לערנט ביז גמר בישול הייסט נישט דער אתרוג קיין פירה, ור' שמעון און ר' שמעון וואס מיר טרעפן ביי מעשרות אז אתרוג הבוסר איז פטור פון מעשר, אמרו דבר אחד, זיי זאגן איין זאך, ווייל דער טעם ביי אתרוג. פארוואס אתרוג הבוסר איז נישט גוט לויט ר' עקיבא, און דער טעם ביי מעשר, פארוואס לויט ר' שמעונ'ן מען דארף נישט געבן קיין מעשר איז ביי ביידע איין טעם ווייל ס'איז נאך נישט קיין פירה. ר' עקיבא הא דאמרן ר' עקיבא וואס מיר האבן פריער געלערנט אז אתרוג הבוסר איז פסול. רב שמעון מאי היא, ווי טרעפט מען רב שמעון'ען? דתנן מיר האבן געלערנט אין דער משנה, רב שמעון פוטר את האתרוגים בקוטנן, רב שמעון זאגט אז דעמאלט ווען די אתרוגים זענען קליין דארף מען זיי נישט מעשר'ן, איז דאך די זעלבע זאך אז כל זמן ס'איז נאך נישט אזוי גרויס ווי עס דארף זיין גרויס איז נישט קיין פירה, אזוי האט געזאגט רבא. רבה. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רבה'ן, דילמא קען זיין לא היא אז ס'גארנישט גלייך די מחלוקת צו דעם. אין אמת'ן וועל איך לערנען אז ר' עקיבא לערנט אויך אז א בוסר איז א פירה. וועט אויסקומען לויט ר' עקיבא'ן, אז לגבי מעשר איז עס מחויב פון מעשר. איי פארוואס דא ביי אתרוג איז מען נישט יוצא? עד כאן לא קאמר ר' עקיבא הכא, ווען זאגט ר' עקיבא דא אז מען איז נישט יוצא? דבעינן הדר, ווייל עס דארף זיין הדר וליכא, א פירה איז עס, נאר קיין פירה קיין הדר פירה איז עס נישט, אבל התם, דארטן עס האנדלט זיך ווי ביי מעשר. כרבנן סבירא ליה וועט האלטן ווי די רבנן וואס די רבנן לערנען ווייל אויב מ'קען שוין דאס עסן, ס'דא א כלל יעדע זאך וואס די רבנן זאגן תחילתו אוכל, יעצט קליינערהייט איז עס אוכל, וסופו ווען עס איז גרעסער איז עס אוכל, כאטש איך האלט עס נאך אויפן בוים ס'זאל ווערן גרעסער, אבער ס'איז דאך אויך שוין תחילתו אוכל, איז מחוייב פון מעשר. אי נמי, אדער כ'וועל זאגן פארקערט, דו זאגסט אז ר' שמעון האלט אז ס'איז נישט קיין פירא, דעריבער וועט ר' שמעון לערנען מ'איז נישט יוצא ביי אתרוג, ניין, ר' שמעון וועט האלטן ס'איז א פירא און ס'איז א הדר אויכעט, ביי אתרוג וועט ער אויך לערנען אז מ'איז יוצא מיט בוסר, נאר עד כאן לא קאמר ר' שמעון התם. פארוואס טוט ר' שמעון פטר'ן דעם אתרוג פון מעשר? אלא נאר דער טעם איז דכתיב שטייט אין פסוק עשר תעשר זאלסט מעשר'ן את כל תבואת זרעך, די תבואת זרעך טייטש זיך פון דעם ווארט זרעך א פירא וואס די פירא איז ראוי מען זאל עס פארזעען, פון דעם קען זיין ציד ווען איז דאס פארהאנען? כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, אויב ס'איז שוין בישל כל צרכו, מ'קען עס פארזען, דעמאלט איז דא אויף דעם א חיוב מעשר, אבער א פירא הייסט עס פריער אויכעט אבל הכא, אבער דא ביי אונז לגבי דעם דין אתרוג הבוסר, כרבנן סבירא ליה, וועט רבי שמעון האלטן ווי די רבנן אז מ'איז מיט דעם יוצא. ותו לא מידי, דו קאנסט נאכדעם גארנישט ניט ווי מען זאגט זאגן אנדערש, ווייל נישט ר' עקיבא האלט ווי ר' שמעון און נישט ר' שמעון האלט ווי ר' עקיבא. נאר מען דארף פארשטיין וואס איז דער חילוק בשלמא פריער, ווען איך האב געזאגט אז דער טעם איז מען קריגט זיך וועגן צו בוסר איז א פירא צו נישט, קען איך זאגן אז ס'איז דאך נישט ביי אלע פירות איז גלייך, דעריבער קריגט ר' שמעון נאר ביי מעשר, ווייל ר' שמעון לערנט ביי מעשר אז לגבי מעשר איז אתרוג הבוסר נישט קיין פירא, אבער ביי אנדערע פירות, ביי אנדערע פירות איז אפשר נישטא די דין בוסר. אבער יעצט דא אז מיר זאגן אז דער טעם פון ר' שמעון איז ווייל ס'נישט מבושל כל צרכו, איז דאך יעדע פירא אויב ס'איז נישט מבושל כל צרכו איז דאך עס נישט ראוי מ'זאל דאס פארזעהן, פארוואזשע זאגט ר' שמעון זיין דין פונקט ביי אתרוג אויך ווערט דארט דערמאנט ביי תפוחים? נאר די זאך איז אזוי, דו מכח דעם דין פון די רבנן, דער דין וואס די רבנן זאגן. אז דאס הייסט א פרי אפילו לא בישל כל צרכו, דאס איז נאר גערעדט געווארן ביי אתרוגים און תפוחים, דאס קען מען עסן קליינערהייט אויכעט, דעמאלט קריגט אויף זיי ווי מען זאגט רב שמעון, אבער ביי אלע אנדערע זאכן. איז נישטא קיין מחלוקת פון זיי. רש"י. מיר האבן פריער געלערנט אין דער ברייתא, גדלו בדפוס, אז דער אתרוג איז געווען אין א פארעם, ועשאו, און מען האט אים געמאכט, די פארעם האט אים געמאכט כמין בריה אחרת, ווי א צווייטע בריה אז ס'זעט נישט אויס ווי א אתרוג, פסול, איז עס פסול. אמר רבא האט רבא געזאגט לא שנו דאס איז נישט געווארן געלערנט אלא כמין בריה אחרת אז דער אתרוג זעהט אויס אינגאנצן ווי א צווייטע פרי דעמאלט איז עס פסול אבל כברייתו אויב עס זעהט אויס ווי א אתרוג איז אפילו ער איז געוואקסן לויט דעם פארעם איז ער אויכעט כשר. פרעגט די גמרא פשיטא ס'איז דאך א זיכערע זאך אזוי ווייל דארט שטייט דאך אז כמין בריה אחרת תניא, דארט שטייט דאך א גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת, נאר דעמאלט איז ער פסול. זאגט די גמרא, לא צריכה, ער גייט מיר דערציילן דעם דין וויל מיר רבא דערציילן דעבידא דפי דפי ווען איך גיי מאכן א ראד מאך איך פון ברעטער, כ'נעם אסאך שטיקעלעך און עס קומט אויס קיילעכדיג איז עס, אבער ווי מען זאגט ס'האט אסאך שפיצן. גייט ער מיר דערציילן אז אויב מען האט עס געמאכט ווי א ראד, וואס די ראד ווערט געמאכט פון דפי דפי פון ברעטער, איז עס קיילעכדיג איז עס און עס שטארט ארויס שפיצן. איז אויב דער פארעם איז אזוי געווען געמאכט און ס'איז דארט געוואקסן אין דעם דער אתרוג, כאטש עס קומט דאך אויס אביסעלעך שפיצן, אבער דאס ווערט אנגערופן כמין ברייתו און ס'וועט זיין כשר. איתמר, מיר האבן געלערנט אתרוג שנקבו עכברים, א אתרוג וואס די עכברים האבן אים געלעכערט. אמר רב האט רב געזאגט אין זה הדר, דער אתרוג הייסט נישט קיין הדר, און מיר האבן דאך געלערנט אין אנפאנג פרק אז גלייך נאך דער ערשטער משנה אז דער פסול פון הדר איז בין ביום טוב ראשון בין ביום טוב שני. זאגט די גמרא איני, כ'על דיר פרעגן א קשיא, עס איז נישט אזוי, והא רב חנינא מטביל בו, רב חנינא האט מטביל, מטביל איז די טייטש איינגעטינקען, דער עסן ווערט אנגערופן לשון פון גמרא מיטן לשון מטביל, ווייל דער סדר איז געוועזן אז מען האט עפעס געגעסן האט מען עס איינגעטינקען אין א זאך, אדער אין עסיג אדער אין עפעס אנדערש, האמיר דאך עס געלערנט השמש מטביל בבני מעיים צו אזוי ווייטער. האט ער האט דעם א שטיקל אתרוג האט ער אויפגעגעסן ווי מען זאגט ונפיק בה, און ער האט מיט דעם יוצא געווען, זע איך דאך אז אפילו עס פעלט פון דעם אתרוג איז אויכעט גוט. פרעגט די גמרא. וויאזוי איז דאס א ראיה צו יוצא זיין דעם אתרוג? און ער האט געמאכט זאגט דער רש"י אויף דעם אויך א ברכה. זע איך דאך, אפילו עס פעלט פון אתרוג איז אויך גוט. זאגט די גמרא, ולרב חנינא קשיא מתניתין, איז דאך א קשיא אויף רב חנינא פון דער משנה, אין דער משנה שטייט דאך, חסר כל שהוא איז פסול, ער האט אפגעגעסן א שטיקל איז דאך דאס דארף דאך עס זיין פסול. זאגט די גמרא, בשלמא מתניתין לרב חנינא לא קשיא. די משנה וועט נישט זיין קיין קשיא אויף רב חנינא, ווייל די פסול פון חסר כל שהוא איז נישט די פסול וועגן הדר, נאר די פסול איז ולקחתם, ס'זאל זיין לקיחה תמה, מ'זאל נעמען די גאנצע זאך, און ווען איז דער פסול? דווקא ביום טוב ראשון, כאן ביום טוב ראשון, דאס וואס שטייט אין די משנה כל שהוא פסול מיינט מען ביום טוב ראשון, כאן ביום טוב שני, און ר' חנינא. האט יוצא געווען מיט דעם אתרוג יום טוב שני, ווייל דער פסול לקחתם לקיחה תמה, דאס איז נאר דא ביי יום טוב ראשון. אלא לרב קשיא רב וואס ער זאגט אז ס'איז נישט כהודאה, און אויב ס'איז נישט קיין הדר דארף מען דאך קיינמאל נישט יוצא זיין, פארוואס איז דער פסול פון הדר אפילו ביי יום טוב שני, זאגט דער רש"י, ווייל ער טוט דערמאנען שם שמים עליו. לכאורה איז דאך דא דא א שטארקע שאלה, מיר האבן דאך געל ס'איז דאך דא א דין, האמיר עס געלערנט פריער דף ט' און אנדערע ערטער, א יעדע זאך וואס די זאך ווערט אפגעשיידט אויף א מצוה, טאר מען דיע זאך נישט נישט א מ'טאר נישט אויפעסן די זאך, אזוי ווי מיר זאגן עצי סוכה איז און זענען אסור כל שבעה, אלע זיבן טעג טאר מען נישט קיין הנאה האבן פון די עצי סוכה, און איך זאג נאך אנדערש אז ס'איז מ ב מדין תורה טאר מען נישט. דער מאירי פרעגט עס און ער ענטפערט אויף דעם, איין תירוץ ער שלאגט אפ א צווייטן, ער רעדט ארום דעם ענין, וויאזוי האט רבי חנינא געמעגט עסן, און בכלל זאגט ער רבי חנינא זאל גיין נעמען אזוין סארט אתרוג, נישט א גאנצן נאר א נאר פון אים עסן א שטיקל אפעסן, ענטפערט די גמרא, אמר לך רב, רב וועט דיר ענטפערן, ביי רבי חנינא'ן האט געפעלט א שטיקל, פארוואס האט געפעלט א שטיקל? מען האט אפגעשניטן א שטיקל, דעמאלטס איז טאקע דער פסול. וועגן ולקחתם לקיחה תמה איז דער פסול נאר דעם ערשטן טאג, אבער דעם צווייטן טאג איז עס גוט. אבער שאני עכברים, עכברים איז עפעס אנדערש, דמאיסי, ווייל עס איז מיעס, און אויב ס'איז מיעס, ממילא איז אפילו. ביי יום טוב שני איז עס אויכעט פסול ווייל עס פעלט אין הדר, איכא דאמרי אנדערע זאגן אמר רב, רב האט געזאגט זה הדר, ס'איז יא א הדר אפילו ס'האבן געגעסן פון דעם עכברים, א ראיה האט ער געברענגט דהא רב חנינא מטביל בה והדר נפיק בה, ס'דארף שטיין כסדר אין גמרא נישט בה נאר ביה, ווייל אתרוג איז דאך א לשון זכר. ולרב חנינא קשיא מתניתין, דאך א קשיא פון אונזער משנה אויף רב חנינא, און אין דער משנה שטייט אז חסר כל שהוא איז פסול, זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט א קשיא, די אויב עס פעלט אביסל איז דאך דער פסול וועגן ולקחתם לקיחה תמה, און דער פסול איז נאר ביום טוב ראשון, כאן ביום טוב ראשון, דאס וואס שטייט אין דער משנה חסר כל שהוא איז פסול איז נאר ביום טוב ראשון, כאן ביום טוב שני, און ר' חנינא האט עס געגעסן ביום טוב שני. אין דער משנה האט מען געלערנט אתרוג קטן, א קליינער אתרוג, וויפיל איז דער שיעור פון אתרוג, איז ר' מאיר זאגט כאגוז, און ר' יהודה זאגט כבי. אמר רפרם בר פפא האט רפרם בר פפא געזאגט, כמחלוקת כאן, אזוי ווי רבי מאיר מיט די רבנן מיט רבי יודא קריגן זיך ביי דער אתרוג, כך מחלוקת די זעלבע מחלוקת איז דא ביי אבנים מקורזלות מיט שפיציגע שטיינדלעך וואס מען טוט ארייננעמען אין בית הכסא מקנח זיין זיך. איז דא האנדלט זיך אזוי יא קיין שאלה פון פון הוצאה מרשות לרשות איז נישט דא קיין שאלה ס'רעדט זיך אז מען טראגט עס בתוך ד' אמות ממילא כ'טראג עס אריין אין בית הכיסא אבער די בית הכיסא זענען געווען אין פעלד זענען נישט געווען ארום גענומען קיין ווענט דער איסור איז דא נאר פארהאנען דער איסור טלטול דער איסור מוקצה איז וועגן כבוד הבריות האבן די חכמים אראפ גענומען. דעם דין מוקצה אבער אויף וועלכן האט מען אראפגענומען אויב די אבנים זענען ראוי אויף כבוד הבריות אוועקנעמען איז דתניא מ'האט געלערנט בשבת אין שבת ג' אבנים מקורזלות איז די חכמים האבן מתיר געווען דריי שפיציגע שטיינער מותר להכניס לבית הכסא.

איז דאס וואס די גמרא זאגט דא או כמחלוקת כאן כך מחלוקת באבנים מקורזלות, מיינט מען נישט צו זאגן אז איינס האט א שייכות צו דעם אנדערן, ס'האט נישט קיין שום שייכות איינס צו דעם אנדערן, ער גיבט מיר נאר א סימן אז אויב איך וועל נישט געדענקען ביי איינע פון זיי וואס עס האלט ר' מאיר און וואס האלט ר' יהודה, וועל איך וויסן אז איך ווייס ביי דעם צווייטן, וועל איך דא אויך וויסן, ווייל ס'איז דאך פונקט פארקערטע זאכן. ביי די אבנים מקורזלות למשל רב מאיר זאגט די שיעור איז כזית איז ביז א כזית און מער ווי א כזית איז נישט גוט, קלענער ווי א כזית זעט אויס וועט יא גוט זיין, ער גייט נאר זאגן מער ווי א כזית טויג נישט, דער אתרוג איז דאך גאר א פארקערטע זאך אינגאנצן. ס'איז דאך דא די באוויסטע צלח וואס דער צלח זאגט. אז די מאסן זענען היינט געווארן קלענערע איז לויט דעם צלח אז מיר זאגן אז דער שיעור אתרוג רב מאיר ורב יהודה איז הלכה כרב יהודה איז דאך דער שיעור אתרוג כביצה און לויטן צלח דארף זיין גרויס דער אתרוג אזוי ווי צוויי ביצה ווייל ער זאגט אז די מאסן זענען היינט א העלפט. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ובגדול. ביז ווי די מאקסימום ווי גרויס מעג זיין דער אתרוג, כדי שיאחז שניים בידו אחת, ער זאל קענען האלטן צוויי אין איין האנט, האט די גמרא געזאגט די טעם פון רב יהודה וואס ער זאגט אז זייער גרויס איז נישט גוט, און נישט דער פסול ווייל רב יהודה זאגט דער אתרוג דארף זיין הדר. נישט דאס איז דער פסול, ווייל רבי יהודה דארף נישט ס'זאל זיין דער אתרוג הדר, ווי מיר וועלן ווייטער זעהן די גמרא, נאר דער טעם איז אזוי, דער מען דארף דאך נעמען דעם אתרוג אין לינקע האנט און דעם לולב אין דער רעכטער האנט, און אמאל קען פאסירן אז ער וועט פארטוישן, און ער וועט פארטוישן עווענטועל איז צו באווייזן איז אויב דער אתרוג וועט זיין זייער גרויס וועט עס אראפפאלן, ס'וועט ווערן פסול. תניא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט, מעשה ברבי עקיבא, ס'איז געווען א מעשה מיט רבי עקיבא'ן שבא לבית הכנסת, ר'איז געקומען אין שול, ואתרוגו על כתפו, ער האט געהאט אזא גרויסן אתרוג, ער האט אים געדארפן טראגן אויפן אקסל, זע איך דאך אז א גרויסער אתרוג איז אויכעט גוט, פארוואס זאגסטו רבי יהודה אז א גרויסער אתרוג איז נישט גוט? אמר לו רבי יהודה, האט אים רבי יהודה געזאגט, משם ראיה, פון דארט איז א ראיה, אף הם אמרו לו, זיי האבן צו אים געזאגט, אין זה הדר, ס'איז נישט קיין הדר, אבער נישט דער טייטש איז, אז רבי יהודה טוט עס פסל'ן וועגן הדר, נאר רבי יהודה פסל'ט דאך וועגן טעם, כ'האב מורא טאמער ס'וועט אראפפאלן, נו, ער גייט נאר זאגן, איר וואס איר האט נישט קיין מורא פאר אראפפאלן, און איר גייט ברענגען א ראיה פון רבי עקיבא'ן, ס'איז נישט קיין ראיה. ווייל זיי האבן אויך געזאגט דארט מכח א צווייטן טעם אז ס'איז נישט גוט. רש י, והא רב חנינא מטביל בה אוכל מקצתו, ער האט געגעסן א שטיקל פון דעם אתרוג, ונפיק ביה ויוצא ידי חובתו בנותר, האט יוצא געווען די איבריגע מיט דעם וואס בלייבט איבער, ומברך עליו. רש י גייט עס זאגן, נישט אלס דעם וואס ס'איז דאך דא א ענין צו האלטן. א גאנצע טאג אין האנט דעם לולב ואתרוג, אזוי דערציילט דאך ווייטער די גמרא, אזוי האבן זיך געפירט די מענטשן אין ירושלים, כך היה מן אז די גמרא ווייטער מ א עמוד ב', כך היה מנהגם של אנשי ירושלים, אז אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, נישט בלויז דעמאלט האט ער גענומען דעם אתרוג חסר, נאר אלס די קיום מצוה אויכעט, ומברך עליו, האט געמאכט אויף אים א ברכה. והא דנקט מטביל, וואס כאפט ער אן דאס לשון איינטינקען, שכל מאכלם אלע זייערע עסנס על ידי טיבול היה איז געווען וואס מען האט איינגעטינקען, כדאמר בפסחים ווי די גמרא זאגט אין פסחים השמש מטביל בבני מעיים, מיינט מען דארטן אז טינקט איין די בני מעיים, רבי יצחק מטביל בירקא, דעריבער איך וויל זאגן עסן זאג איך עס מיט דעם לשון מטביל, ולרב חנינא, ולרבי חנינא קשיא מתניתין? לויט רב חנינא איז דאך א קשיא פון די משנה, דקתני חסר כל שהוא פסול, אין די משנה שטייט עס פעלט אביסל איז פסול, טא ווי קומט עס רב חנינא האט געמאכט א ברכה אויף א אתרוג וואס פעלט א שטיקל? ומשנינן ענטפערן מיר בשלמא מתניתין לרב חנינא לא קשיא, די משנה אויף רב חנינא איז נישט קיין קשיא, מתניתין אונזער משנה וואס שטייט חסר כל שהוא איז פסול ביום טוב ראשון, שלקיחתו, מיר דארפן נעמען מן התורה. ובעינן דארף איך האבן לקיחה תמה א גאנצע נעמען, דכתיב ווייל עס שטייט ולקחתם שטייט ולקחתם לכם פרי עץ הדר, לקיחה תמה מען זאל נעמען א גאנצע זאך, אבער ביום טוב שני אין צווייטן טאג נפיק ביה. ברוך השם, מסכת סוכה, דף ל ו, עמוד ב', די משנה, זאגט די משנה, אין אוגדין את הלולב, אלא במינו דברי רבי יהודה, רבי יהודה לערנט, אז מען וויל ארומבינדן די לולב מיט די הדס מיט די ערבה זאל מען נעמען במינו אדער א שטיקל לולב אדער א א ריטל פון א הדס, רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט, אפילו בחוט במשיחה, אפילו מיט א פאדעם קען מען אויך איינוויקלען, דא צוגעשטעלט פון מסורת הש ס אז דאס ווארט בחוט. ווערט נישט דערמאנט נישט אין משניות נישט אין ריף נישט אין ראש נאר במשיחה. אמר רבי מאיר, רבי מאיר גייט ברענגען א ראיה צו זיך אז מען קען צובינדן דעם לולב אפילו בשאינו מינו, זאגט ער, מעשה באנשי ירושלים, ס'איז געווען א מעשה די איינוואוינער פון ירושלים שהיו אוגדין את לולביהן, זיי האבן געבינדן זייערע לולבן בגימוניות של זהב, מיט גאלדענע פעדעם, זעה איך דאך אז ס'איז גוט פון א צווייטן מין אויכעט. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' מאיר'ן, במינו היו אוגדין אותו מלמטה, אונטן האבן זיי געבינדן במינו לשם מצוות אגד, און דאס וואס האט מען גענומען די גאלדענע פעדעם איז נישט געווען לשם אגד, ס'איז נאר געווען אויף שיינקייט, דעריבער איז נישטא פון דעם קיין ראיה. זאגט רש"י אין אוגדין את הלולב אלא במינו, כדמפרש בגמרא, אבער די גמרא איז מפרש דעם טעם, חוט של משיכה, ליכול בלעז, גימוניות, חוטי זהב, גאלדענע פעדעם, כפופים זענען איינגעבויגן כגימון ווי א ריטל על שם ווי שטייט אין פסוק הלכוף כאגמון במינו היו אוגדין אותו מלמטה לשם מצוות אגד לשם מצוות אגד האבן זיי גענומען זיין מין וזה דאס וואס האבן גענומען א גאלדענע פעדעם לנוי בעלמא נאר אויף שיינקייט גמרא, אמר רבא, האט רבא געזאגט, לויט רב יהודה, וואס רב יהודה זאגט אין אוגדין את הלולב אלא במינו, אפילו בסיב, אפילו נעמען סיב רופט זיך אן שטעקעלעך וואקסן ארויס פון דער טייטל בוים אונטן וואקסט אויך ארויס שטעקעלעך, קען איך נעמען אזא איין שטעקעלע דארט א ווייכע און מיט דעם איינבינדן, אפילו בעיקרא דדיקלא, עיקרא דדיקלא ווערט אנגערופן דער שטאם פון בוים, אז איך וועל מאכן א פון די איך וועל מאכן א דינע שטיקעלע האלץ, איר ווייסט דאך היינט איז דאך אויך דא אסאך ס'איז פון די קארע צו צו פון דעם אפשעלן א דינע שטיקל א שניצל, מעג איך עס מיט דעם אויך איינבינדן, דער עיקר איז ס'זאל זיין זיין מין. איז בשלמא ווען איך האב געלערנט די משנה וואלט איך געזאגט אז דער טעם פון רבי יהודה'ן איז אין אוגדין את הלולב אלא במינו ווייל עס דארף זיין הדר, אבער יעצט דא אז איך זעה מען טוט נעמען א ריטל פון א בוים א שניצל זעה איך דאך. אז דער פסול איז נישט וועגן הדר, ווייל אויב דער דאס וואס איך זאג אז אינו מינו טויג נישט איז נישט וועגן הדר, ווייל אויב דער פסול זאל זיין וועגן הדר איז דאך סיב און עיקרא דדיקלא אויך נישט הדר. ואמר רבא האט רבא געזאגט, מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז דער טעם פון רבי יהודה וואס ער זאגט אז לולב, קען מען נישט בינדן נאר במינו קסבר רבי יהודה לערנט לולב צריך אגד אז דעם לולב דארף מען בינדן און אויב מען דארף דעם לולב בינדן קומט דאך אויס אז די דאס וואס איך בינד ארום און ארום איז דאס אויך א חלק פון די מצוה ואי מייתי מינא אחרינא און ער וועט נעמען א אנדער מין הוה חמישה מיני איז דאך דא דעמאלט פינף מינים איז דאך דעמאלט עובר אויף בל תוסיף. ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט, מנא אמינא לה, פון וואנעט ווייס איך דאס, דסיב ועיקרא דדיקלא מינא דלולבא הוא, פון וואנעט ווייס איך אז דאס איז אויך א מינא פון לולב, און ס'איז כשר, לויט רב יהודה. דתניא, מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק בסוכות תשבו זאגן מיר סוכה של כל דבר דברי רב מאיר, רב מאיר זאגט אז די מאטריאל פון סכך קען זיין פון יעדע זאך, פארשטייט זיך עס דארף זיין א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה, ס'איז גידולו מן הארץ, ס'איז נישט דא קיין ספעציעלע מינים זאגן אז דער מין זאל זיין אויף סכך. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, אין סוכה נוהגת, די סכך פון סוכה קען איך נישט מאכן, אלא בד' מינים שבלולב, די סכך דארף זיין מיט פון אזעלכע זאכן, וואס דאס איז די ד' מינים שבלולב, כ'קען אויבן ארויף לייגן קען איך לולבים, איך קען ארויף לייגן ערבות, כ'קען הדסים, באלד וועלן מיר זען וועגן אתרוג. והדין נותן, רב יהודה לערנט אפ די זאך פון א קל וחומר. לאמער זען וועלכע מצוה איז הארבער. סוכות האבן מיר צוויי מצוות, די מצוה פון לולב, און די מצוה פון סוכה, מה דאך לולב שאין נוהג בלילות כבימים, די מצוה פון לולב גייט נישט אן ביינאכט ווי בייטאג, ס'איז נישט קיין זייער הארבע מצוה, דאך איז די דין, אינו נוהג, כ'בין נישט מקיים די מצוה פון לולב, אלא בארבעת מינים, נאר מיט דיע פיר מינים, סוכה וואס איז דאך הארבער שנוהגת עס גייט אן בלילות כבימים, די מצוה פון סוכה איז דאך סיי בייטאג סיי ביינאכט, אינו דין, איז אוואדע און אוואדע שלא תהא אז דער סכך פון סוכה קען נישט זיין אלא בארבעת מינים, נאר איינס פון די פיר מינים. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה, דו ווילסט זאגן אז די סכך זאל נאר זיין גוט פון דיע פיר מינים וואס איך נוץ צו דעם לולב, כל דין, יעדע דין, שאתה דן, וואס דו גייסט אפלערנען תחלתו להחמיר, דו מאכסט א קל וחומר, גייסטו דאך ברענגען א חומרא, דו גייסט דאך אויפטון. אז סוכה איז הארבער ווי לולב, גייסטו דאך זאגן אז סוכה ווייל עס איז הארבער דעריבער זאל איך נאר מאכן דעם סכך נאר פון די פיר מינים, אבער וסופו להקל מיט דעם וואס דו מאכסט די חומרא קומט שפעטער ארויס א קולא. דעמאלט אינו דין איז נישט קיין קל וחומר, ווייל דער קל וחומר גייט דאך ברענגען א חומרא, און נאכער קומט דא ארויס א קולא, וועלכע קולא קומט דא ארויס? לא מצא ארבעת מינים, אויב ער האט נישט געפינען פאר דעם סכך איינס פון די פיר מינים, וועט דאך אויסקומען לויט דיר, יהא יושב ובטל וועט ער זיין בטל איז ראנג טאקע האסטו געוואלט אויף אים מחמיר זיין און דא אז דו זאגסט דא ער איז פטור פון די סוכה איז דאך אז די קל וחומר גייט מאכן א חומרא און וואס קומט אמאל ארויס א קולא והתורה אמרה די תורה זאגט בסוכות תשבו שבעת ימים סוכה של כל דבר די סוכה זאל זיין פון יעדן זאך. ווען מיר לערנען ארבעה מינים אויב מיינט איר אלע ארבעה. וכן בעזרא אומר, ס'איז נחמיה זיס און ער רופט עס אן בעזרא ווייל געשריבן די ספר נחמיה האט עזרא צאו גייטס ארויס ההר צום בארג והביאו און ברענגטס עלי זית בלעטער פון איילבירט בוים ועלי עץ שמן בלעטער פון וואס וואקסט דארט עץ שמן ועלי הדס בלעטער פון הדסים, ועלי תמרים, בלעטער פון טייטלביימער, ועלי עץ עבות, לעשות סוכות ככתוב, זע איך דאך פון דעם אויף אז ס'ווערט דארט דערמאנט עלי זית, עלי עץ שמן, זע איך דאך אז דער סכך מוז נישט זיין דווקא פון די פיר מינים. ורב יהודה סבר, און רב יהודה לערנט. הני לדפנות, דאס וואס שטייט אין עזרא עלי זית עלי עץ שמן, דאס איז אויף די ווענט, עלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות איז לסכך פאר סכך, און וואס האט מען געזען ביז יעצט אז רבי יהודה זאגט אז ס'איז כשר פאר דעם סכך נאר די ד' מינים, א זאך פון די ד' מינים קענען מיר לכאורה טייטשן אז וואס איז גוט? די לולבים זענען גוט, ס'איז גוט די ריטלעך פון די הדסים, די ריטלעך פון די ערבות, מיינט נישט אז די ערבות מוזן זיין זייער קליין, מיר אין גמרא פארהאנען ווייטער אין בית המקדש האט מען גענומען ערבות וואס די די הויעך פון דעם איז געווען עלף אמות, איז דאך פון דעם איז נישט דא קיין ראיה אויף עיקרא דדיקלא, נאר וואס דען? ותנן. מיר האבן געלערנט אין א משנה מסככין בנסרים, מען מעג מאכן דעם סכך מיט ברעטער, דברי רבי יהודה, אזוי לערנט רבי יהודה, פון ווי נעם איך ברעטער, ברעטער איז דאך נישט פון די ד' מינים, מוז איך דאך טייטשן אז איך נעם ברעטער פון די ביימער וואס אויף זיי וואקסט די ד' מינים, למשל איך נעם ברעטער נעם איך פון א טייטל בוים, אדער איך נעם ברעטער וואס איך מאך פון א אתרוג בוים.

מינו איז דער סיב דאס וואס וואקסט ארום איז אויך מינו. מיר לערנען נישט אין דין די פון. רבי יהודה לערנט אויך דעם דין פון פסולת, ס'זאל זיין גלייך צו פסולת גורן ויקב, ס'זאל זיין גלייך מיט וועלכן עס איז נישט מקבל טומאה און ס'איז גידולו מן הארץ.